מ'וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ', פרשת ויצא, די ערשטע שיחה אין פרשת ויצא, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד הונדערט פֿיר און צוואַנציק, געוואלדיגע געשמאקע שיחה, דער רבי וועט ארויס זיך שטעלן אויף דעם וואס שטייט אין היינטיגע פרשה, ווען יעקב איז אוועק געגאנגען צו חרן, שטייט וישכב במקום ההוא, איז דא א מדרש וואס מיינט דווקא וישכב במקום ההוא, און דער רבי וועט פשוט מסביר זיין געשמאק וואס דער מדרש מיינט אין זיין וואס דער מדרש מיינט, ווייל דער מדרש איז ממשיך דארטן וואס ער וואס ער האט געטון דארטן ווען ער ווען ער איז געווען ביי לבנ'ען, דער רבי וועט עס מסביר זיין פשוט ווערט א ליכטיגער א נייער געשמאקער מדרש צו פארשטיין וואס ס'מיינט, נישט ווי מ'לערנט עס במבט ראשון וואס ס'מיינט. נאכדעם וועט דער רבי. מסביר זיין דאס וואס יעקב האט געטון דארטן וואס דער מדרש זאגט ער האט געזאגט תהילים צו גאנץ תהילים צו נאר די פופצן קאפיטלעך פון שיר המעלות און צום סוף וועט דער רבי ארויסברענגען א הוראה א געוואלדיגע הוראה דער רבי זאגט אליין הוראה נצחית און א מיוחדת בפרט בזמן הזה ווייל ממש פשוט להפליא ווען מען דארף זיך מעודד זיין און מחזק זיין אין עבודת השם אפילו אין די מצב פון א חושך כפול ומכופל פון עקבתא דמשיחא מיר'ן אנהייבן אות א' אויפן פסוק וישכב במקום ההוא שטייט אין מדרש כאן שכב אבל כל י"ד שנה שהיה טמון בבית עבר לא שכב ס'איז דאך באוואוסט אז אברהם אז יעקב אבינו ווען ער איז געגאנגען צו לבנ'ען ער האט זיך פֿערצן יאר באהאלטן אין די ישיבה פון עבר און דערנאך איז ער געגאנגען צו לבנ'ען ער איז געווען דארטן צוואַנציק יאר איז די פֿערצן יאר וואס ער דארטן געווען איז איז ער געווען דארט בבית טמון, ער איז געווען באהאלטן בבית עבר, האט ער זיך נישט געלייגט. און דערנאך איז דא א צווייטע דיעה אין מדרש, כאן שכב, דא ביי דעם פלאץ ווען ער איז געגאנגען ווען ער איז אנטלאפן האט ער זיך געלייגט, צוגעלייגט, אבל כל כ' שנה שעמד בביתו של לבן, לא שכב, לא שכב, ווען די גאנצע צוואנציג יאר וואס ער איז געווען ביי לבנ'ען האט ער זיך נישט צוגעלייגט. ווי שטייט שטייט דאך קלאר אין פסוק אז ווען ווען יעקב האט געהאט די טענה וואס לבן האט געטון מיט אים האט ער געזאגט ותדד שנתי מעיני איך בין נישט איך בין נישט געשלאפן דאס איז די צוויי גירסות אין מדרש וואס איז דא וועגן דעם ענין פון וישכב במקום ההוא אדער ס'רעדט זיך וועגן די פֿערצן יאר וואס ער געווען ביי שם ועבר אדער די צוואַנציק יאר וואס ער געווען ביי לבנ'ען ווייטער איז ער ממשיך דער מדרש איז ממשיך נאך עפעס אין מדרש ומה היה אומר וואס האט ער געזאגט רבי יהושע בן לוי אמר, ט"ו שיר המעלות שבספר תהילים, אז ער האט געזאגט די פופצן שיר המעלות פון ספר תהילים, מאי טעמא, פון וואנעט נעם איך אויס אז ער האט געזאגט די שיר המעלות פון תהילים, ווייל אין די איינע פון די שיר המעלות וואס ער האט געזאגט וואס איז איינע פון די פופצן, שטייט שיר המעלות לדוד, לולי ה' שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולי ה' שהיה לנו, יאמר נא ישראל, ווער איז דאס ישראל? ישראל גייט עס אויף ישראל סבא, וואס איז יעקב אבינו, יעקב אבינו האט דאך נאך א נאמען ישראל, שטייט לולי השם שהיה לנו יאמר נא ישראל, איז א ראיה אז ווען ער איז געווען ביי לבנ'ען האט ער געזאגט די פופצן קאפיטלעך. דאס זאגט רבי יהושע בן לוי. רבי שמואל בר נחמן, רבי שמואל בר נחמן אומר, כל ספר תהלים היה אומר, ער האט געזאגט דעם גאנצן תהלים. מה טעם, פון וואנעט ווייס איך אז ער האט געזאגט דעם גאנצן תהלים? ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, שטייט אין קאפיטל כב פסוק ד', שטייט ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, די ווייטער די זעלבע זאך שטייט תהילות ישראל גייט עס אויף ישראל סבא אויף יעקב אבינו האבן מיר צוויי מדרשים צוויי עקסטרע גירסות וואס וואס דאס איז איינע איז אז אז דא איז ער געשלאפן און די 14 יאר וואס ער געווען ביי שם ביי עבר איז ער נישט געשלאפן צווייטע גירסה איז אז דא איז ער געשלאפן דארט האט ער זיך צוגעלייגט אבער ווען ער געווען ביי לבנ'ען דארט 20 יאר האט ער זיך נישט געלייגט און און די ענטפער אויך צוויי זאכן רבי יהושע בן לוי זאגט אז ער האט געזאגט די פֿופֿצן שיר המעלות'ן, ווייל ס'שטייט אין איינע פון זיי לולא השם שהיה לנו יאמר נא ישראל, רב נח רב שמואל בר נחמן זאגט אז ער האט געזאגט גאנץ תהילים, ווייל ס'שטייט דאך אין אנהייב תהילים ואתה קדוש יושב תהילות ישראל גייט עס אויף ישראל אויף יעקב. יעצט דארף מען פארשטיין וואס איז דער פשט וואס דער מדרש זאגט ומה היה אומר, וואס מיינט עס ומה היה אומר? זאגט דער רבי דער פשט אין דער שאלה ומה היה אומר קען נישט זיין מיט וואס איז יעקב אבינו געווען פארנומען בבית לבן, מען קען נישט טייטשן ווי מען קוקט לכתחילה קען מען מיינען ומה היה אומר מיט וואס איז ער געווען מיט וואס איז ער געווען פארנומען דארטן ס'איז דאך מען קען נישט זאגן די שאלה איז מיט וואס איז ער געווען פארנומען דארטן ווייל ס'איז א קלארער פסוק ווייל עס שטייט בפירוש אז ער האט געארבעט מיט צאן לבן בכל כוחו ביז עס איז געווען ביום וגומר און בלילה ותדד שנתי מעיני ווייס איך דאך וואס ער ווייס איך דאך וואס ער האט געטון מיינט עס נישט צו זאגן מה היה אומר וואס האט ער וואס האט ער דארטן געטון שטייט קלאר וואס ער האט געטון ער געווען פארנומען טאג און נאכט מיט די ארבעט פאר לבנ'ען דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זעקס זייער געשמאק ובפרט שלמדים הלכה למעשה מיעקב שפועל חייב חייב לעבוד בכל כוחו דער רמבם ברענגט זיך אראפ אין הלכות שכירות עס ברענגט זיך אראפ אין טור שולחן ערוך און דער אלטער רבי ברענגט זיך אראפ אין שולחן ערוך חושן משפט הלכות שאלה ושכירות זע איך דאך אז וואס יעקב האט געטון אז ער געווען פארנומען די גאנצע צייט און האט געארבעט בכל כוחו דער רמב"ם דער לשון רמב"ם איז אז מען לערנט זיך אפ פון יעקב'ן חייב לעבוד בכל א פועל איז חייב לעבוד בכל כוחו, קען נישט זיין אז דאס איז געווען די שאלה, נאר די שאלה איז פשוט געשמאק געוואלדיג ווי דער רבי האט מסביר וואס איז די שאלה וואס דער מדרש זאגט מה היה אומר, וואס האט יעקב געזאגט, מתפלל געווען און געלערנט כדי צו קענען איבערקומען די שוועריקייטן אין חרן ובבית לבן, א אנדער סארט טייטש אינגאנצן מה היה אומר, ווי איז יעקב אדורכגעגאנגען די צוואנציג יאר ביי לבנ'ען, וואס האט ער מתפלל געווען און וואס האט ער געלערנט אויף צו קענען אדורכגיין די שווערע צייט זייענדיג ביי לבן אין חרן. זאגט דער רבי זייענדיג בבית לבן איז דאך יעקב געווען אין א מעמד און מצב של גלות, דער רבי איז מסביר וואס איז די שאלה מה היה אומר, ווען ער איז געווען אין בבית לבן איז דאך יעקב געווען אין א מעמד און מצב של גלות, ער איז אוועק געגאנגען מבית יצחק אביו צו זיין בבית לבן, איר קענט זיך פארשטעלן דעם דעם דעם ריחוק הערך פון איינעם צום צווייטן, פון בית יצחק איז ער געגאנגען צו בית לבן. און האט זיך דארטן פארנומען מיט צאן לבן, מיט לבן'ס צאן, האט זיך פארנומען מיט די שאף פון לבנ'ען. אין הערה זיבן, להעיר, נישט, דער רבי זאגט דאך אז ער איז געווען אז דאס ארויסגיין פון יצחק און גיין צו בית לבן, זאגט דער רבי להעיר אשר צאן הוא גם כן מלשון יציאה, צאן איז קומט פונעם לשון יציאה, מחוץ ליעקב, עס איז ארויסגיין פון חוץ לקדושה פון יצחק, און גיין אין א מקום פון דעם ערגסטן פלאץ וואס עס קען זיין, אין חרן און נאך אין בית לבן. און האט זיך דארטן פארנומען מיט צאן לבן לבנ'ס צאן, ביז אז זיין געפינען זיך בבית לבן האט געפועלט ביי אים א ירידה ממדרגתו, ס'האט געפועלט אויף יעקב א ירידה אין זיין מדרגה, זייענדיג דארטן אין דעם אין דעם הויז. דער רבי גייט מוכיח זיין פון וואו זעט ער, ווי רש"י זאגט, אז יעקב האט געזאגט, אם לרמאות הוא בא, אויב לבן קומט זיין א רמאי מיט מיר, גם אני אחיו ברמאות, איך קען אויכעט זיין א רמאי. יעקב איז דאך געווען א איש תם יושב אוהלים, ווען ער קומט צו לבנ'ן איז געווארן ביי אים א נייע זאך אז ער זאגט אים אויב דו ביסט א רמאי, איך בין דיין ברודער אויכעט צו רמאות, דאס הייסט אז ביי אים איז געווען כביכול דער ענין הרמאות בדוגמת הרמאות דלבן. דער רבי לייגט צו אויכעט אין הערה אכט, אויכעט געשמאק, על דרך מה שכתוב באברהם, די זעלבע זאך וואס איז געווען ביי יעקב'ן וואס ער איז געקומען צו לבן איז געווארן ביי אים א ירידה ביי אברהם איז געווען די זעלבע זאך וואס איז אויכעט א קלארע פסוק שטייט אין פרשת לך לך ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ווי אז זי איז א אשה יפת תואר האט ער געזאגט אמרי נא אחותי ביז יעמאלט האט ער נישט געוואוסט פון דעם קומענדיג קיין מצרים איז געווארן ביי אים א ירידה ער האט געזען דעם ענין פון יופי ביי שרה דער רבי זאגט ראה תורת הבעל שם טוב וואס איז הובא במאור עינים סוף פרשת שמות במילא, אויב איך זאג אז וויבאלד זייענדיג בבית לבן איז ער געווען אין גלות, ער איז אוועקגעגאנגען פון בית יצחק, און נאך דערצו איז ער געווען האט ער געטון צאן לבן, וואס ווייזט אויך אויף יציאה, און ביז אז ביי זיין געפינען זיך בבית לבן האט עס געהאט אויף אים א השפעה, אז ער האט געזאגט אם אם רמאי אם לרמאות הוא בא, גם אני רמאי גם אני אחיו ברמאות, ווערט דעריבער די שאלה, ווי אזוי איז ער דורכגעגאנגען און בייגעשטאנען דעם ענין הגלות? ווי אזוי איז יעקב דורכגעגאנגען דעם ענין פון גלות? זיכער איז דאך דאס געווען דורך הקול קול יעקב מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע פרשה אז יצחק ווען ער האט געבענטשט יעקב'ן האט ער געזאגט יעמאלט הקול קול יעקב והידיים ידי עשו דער קול קול יעקב וועלכער איז מבטל די ידיים און די מנגדים פון יעקב ס'איז מבטל די ידיים און די מנגדים פון יעקב ועניניו כמאמר חזל די חזל זאגן אז דער קול קול יעקב איז מבטל די ידיים ידי עשו שטייט ווי ברענגט מיר אין מדרש בראשית רבה ברענגט זיך אז דער רעיון פון קול קול יעקב וואס מבטל די ידיים במילא ווערט די שאלה מה היה אומר אויב איך זאג אז דער קול קול יעקב איז מבטל און קענען דורכמאכן דעם גלות ביי לבן אין שטוב דארף עפעס זיין פון יעקב וואס דארף זיין הקול קול יעקב פרעגט דער מדרש א געשמאקע שאלה ומה היה אומר נאך וואס ער זאגט אז דווקא דאס האט ער זיך צוגעלייגט, אבער די צוואנציג יאר וואס ער איז געווען ביי לבן האט ער זיך נישט, האט ער זיך נישט געלייגט, כאן שכב, אבל כל כ"ף שנה שעמד בביתו של לבן לא שכב, מוז מען וויסן וואס האט ער געזאגט אויף צו קענען דורכמאכן אט אזא גלות. אויף דעם ענטפערט דער מדרש, יעצט וועט מען פארשטיין די שאלה, מען וועט פארשטיין וואס דער מדרש ענטפערט, ענטפערט דער מדרש, אז דאס זענען געווען די ט"ו שיר המעלות שבספר תהלים, אדער די צווייטע זאך פון רבי שמואל בר נחמן, אז כל ספר תהלים האט ער געזאגט. דאס האט אים געגעבן דעם כח אז ער זאל קענען דורכמאכן דעם ענין הגלות. פארשטייט מען זייער געשמאק דעם מדרש מה היה אומר, פארשטיין דעם ענטפער פונעם מדרש, וואס האט אים געגעבן דער כח, הקול קול יעקב, אדער האט געזאגט די פופצן שיר המעלות'ן, אדער האט געזאגט גאנץ תהילים. יעצט וועט דער רבי גיין אין אות ב', זאגן, זייער געשמאק, אלץ פארשטיי איך, אבער איך דארף פארשטיין יעצט, וואס איז דער אויפטו פון זאגן, מילא, דער רבי זאגט אז מילא גאנץ תהילים איז פארשטאנדיג, ס'גיט אים דעם כח, וואס ליגט עפעס דווקא אין דעם רבי יהושע בן לוי וואס ער זאגט פופצן קאפיטלעך תהילים פון שיר המעלות? וואס איז די שייכות דווקא פון די פופצן שיר המעלות וואס האבן געגעבן דעם כח אז דער קול קול יעקב זאל האבן געגעבן כח אויף דורכצומאכן די צוואנציג יאר ביי לבן'ען און נישט ווערן נשפע פון אים מיט אלע זאכן? אות ב'. מ'דארף אבער פארשטיין. בשלמא לויט דער דעה. פון פון פון רב פון פון רב שמואל ברב נחמן אז אז כל ספר תהילים היה אומר איז פארשטאנדיג די שייכות פון דער אמירה צו יעקב אין דער צייט שעמד בביתו של לבן זייער געשמאק פארשטאנדיג ווארום זייענדיג אין א מצב וואו בפשטות האט ער נישט געקענט לערנען תורה בעיון ער האט דאך געווען א מצב געווען פארנומען א גאנץ טאג מיט דאס זיך אוועקזעצן און לערנען בעיון האט ער נישט געקענט על כל פנים נישט ווי ערשט בשעת ער איז געווען טמון בבית עבר דארטן איז ער געווען רואיג און געזעצן געלערנט בעיון איז על כל פנים דארט האט ער נישט געקענט לערנען אויף אזא אופן האט ער כאטש געזאגט תהילות צום אויבערשטן און וואסערע תהילות האט ער געזאגט גאנץ תהילים און אזוינע תהילות אויף וועלכע נוטלין שכר כנגעים ואהלות ברענגט זיך אין מדרש שוחר טוב אין ילקוט שמעוני אין תהילים דוד המלך האט געבעטן ביים אויבערשטן אז מיט זאגן תהילים זאל עס ווערן נחשב למעלה נישט אזוי ווי תפילה נישט אזוי ווי תהילות נאר ס'וועט האבן דעם זעלבן שכר ווי איינער וואס לערנט די שווערסטע זאכן וואס דא אין תורה נגעים ואהלות ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס אויב ער זאגט גאנץ תהילים האט ער דעם ענין פון לערנען ער האט דעם ענין פון דאווענען און ער איז מתפלל אויף צו קענען דורכמאכן דעם גלות ביי לבנ'ען. וואס איז אבער די ספעציעלע שייכות פון די ט ו שיר המעלות שבספר תהלים צו זיין מצב בבית לבן? נישט פארשטאנדיג וואס איז דא עפעס אין די פֿופֿצן קאפיטלעך תהלים וואס דאס זאל אים מאכן אז ער זאל קענען דורכגיין דעם שווערע צייט פון שטוב פון לבנ'ען. וועט מען דאס פארשטיין, האבן מיר א געשמאקע געוואלדיגע שאלה, די מדרש איז פארשטאנדיג, אלץ אבער מ'דארף פארשטיין דעם תנא רבי יהושע בן לוי וואס ער זאגט אז ער האט געזאגט די פופצן קאפיטלעך תהלים, וואסערע שייכות האט דאס מיט יעקב'ן צו אים דורכשטופן און אים געבן כח דורכצוגיין דעם גאנצן גלות פון לבנ'ען? וועט מען דאס פארשטיין בהקדם וואס דער חידא, דער חידא אין זיין פירוש וואס הייסט יוסף תהילות אויף תהלים, זאגט דער חידא א געוואלדיגע געשמאקע אינטערעסאנטע זאך, ער ברענגט אז די ט ו שיר המעלות אמר דוד עליו השלום, כנגד ט ו שנים שחיו האבות ביחד. אט די פופצן קאפיטלעך וואס וואס וואס דוד המלך זאגט אין תהילים, שיר המעלות האט ער געזאגט פופצן ספעציעל, פופצן שיר המעלות פון ק כ, פופצן קאפיטלעך, פארוואס? אויף די פופצן יאר וואס האבן געלעבט, די אבות האבן געלעבט צוזאמען. דער רבי גייט מאס זיין חצאי ריבוע ווי דער חשבון שטימט ווי ווי דער חשבון איז וואס דער חידא זאגט ווארום אברהם אבינו האט געלעבט מאה שנה ושבעים שנה וחמש שנה אברהם האט געלעבט 175 יאר יצחק איז געבוירן געווארן ווען אברהם איז געווען בן מאה שנה יעקב איז געבוירן געווארן ווען יצחק איז געווען בן שישים שנה ווי אלט איז געווען ווי אלט איז געווען אברהם ווען ווען ווען ווען יעקב איז געבוירן געווארן 160 ער געבוירן געווארן יצחק איז געבוירן געווארן ווען אברהם איז געווען 100 יצחק האט געהאט יעקב ווען ער געווען 60 איז שוין אברהם געווען 160 אברהם איז נסתלק געווארן ביי 175 איז יעקב און יצחק און אברהם האבן געלעבט האבן געלעבט 15 יאר צוזאמען נאך דעם ווען ער איז נסתלק געווארן ווען ער איז געווען הונדערט פֿינף און זיבעציק איז געבליבן נאר יצחק און יעקב און יעקב איז געבוירן געווארן ווען יצחק איז געווען בן שישים שנה קומט אויס אז עס זענען געווען ט ו שנים שחיו האבות ביחד נאר מדגיש זיין א אינטערעסאנטע זאך אין די שיחה ווערט עס נישט דערמאנט אבער ס'איז דא א גאנצע אריכות פון רבי'ן וואס דער רבי ברענגט אראפ אז אזוי ווי ביי די אבות האומה אברהם יצחק ויעקב אין קורין אבות אלא לשלושה אז זיי האבן געלעבט אלע דריי צוזאמען פֿופֿצן יאר קען מען זען א מורא'דיגע זאך און א גאנצע לימוד מיט אלע זאכן וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם אז די אבות החסידות דער בעל שם טוב און דער מגיד און דער און דער און דער פון חסידות חבד דער אלטער רבי האבן אויך געלעבט פֿופֿצן יאר צוזאמען דער אלטער רבי איז געבוירן געווארן די יאר תק"ה דער בעל שם טוב איז נסתלק געווארן שנת תק"כ איז פון תק"ה ביז תק"כ איז דאך פֿופֿצן יאר האט געלעבט דער בעל שם טוב מיטן מגיד מיטן אלטן רעבן די זעלבע צייט אזוי ווי עס איז געווען ביי אברהם יצחק ויעקב ועל פי זה יעצט וועט דער רבי זאגן לויט דעם חידא וואס ער איז מסביר אז זיי האבן געלעבט צוזאמען וועט ווערן געשמאק פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך ועל פי זה קען מען זאגן אז יעקב האט געזאגט די ט"ו שיר המעלות שבספר תהילים וואס איז דאס מדגיש די ט"ו קאפיטלעך די צייט וואס האבן אלע דריי געלעבט צוזאמען ער האט גענוצט דעם זכות פון אלע דריי אבות זיין זכות אליין איז נישט געווען גענוג, האט ער גענוצט זיין טאטנ'ס יצחק און האט גענוצט אויכעט אברהם, בכדי דערמיט צו מעורר זיין דעם זכות אויך פון זיינע אבות אברהם ויצחק, דאס הייסט אז נוסף אויף זייערע אייגענע זכויות אויף זיינע אייגענע זכויות וכוחות, יעקב האט דאך אויך געהאט א זכות. ער האט דאך געהאט אליין כוחות, האט ער אבער צו נוסף צו דעם זאלן אים אויך נמשך ווערן די כוחות פון אברהם ויצחק, וואס דורך דעם דווקא האט ער געקענט דורכמאכן די שוועריקייטן בבית לבן, ווי ער האט געזאגט, שטייט קלאר וואס האט ער געזאגט, לולי אלוקי אבי אלוקי אברהם ופחד יצחק היה לי, וואלט איך עס נישט געקענט דורכמאכן, דערמאנט ער דארטן אבי אלוקי אברהם און פחד יצחק. אין הערה זיבעצן זאגט דער רבי זייער געשמאק, שטייט אין אונזער פרשה לולי אלוקי אבי, זאגט דער רבי להעיר, אז אין דעם פסוק וואס דער מדרש לערנט ארויס, אז ער האט געזאגט די ט"ו שיר המעלות, האבן מיר פריער געזאגט פון וואנט לערנט מען עס ארויס, ס'שטייט לולי השם שהיה לנו יאמר נא ישראל, אז יעקב האט עס געזאגט, וואס זעט מען דא אין די פרשה? יעקב זאגט די זעלבע זאך, שהוא על דרך הפסוק לולי אלוקי אברהם. געוואלדיג, אבער נאך א זאך וואס מען זעט, דער מדרש לערנט ארויס אז יעקב האט געזאגט די פופצן קאפיטלעך פון לולי השם שהיה לנו, און דא זאגט יעקב די זעלבע זאך, לולי אלוקי אבי. אות ג'. יעצט ווערט געשמאק פארשטאנדיג פארוואס די פופצן קאפיטלעך האבן א שייכות צו יעקב'ן, און זיי האבן אים געגעבן דעם כח דורכצומאכן די יארן ביי לבנ'ען. אות ג'. דער טעם פארוואס ער האט געדארפט אנקומען צום זכות פון אלע אבות, בכדי צו בייקומען די נסיונות פון לבן, לכאורה וואס איז נישט גענוג זיין זכות אליין, וועט מען פארשטיין פון דער עצה וואס עס ברענגט זיך אין א דרוש פון צמח צדק, ס'איז א דרוש פון צמח צדק וואס איז אראפגעבראכט געווארן אין אין חוברת התמים חוברת ג', וואס שטייט דארטן? ווי צו מנצח זיין די מלחמת היצר בכלל, א עצה ווי מען קען מנצח זיין דעם יצר הרע, וואס מען האט אפגעלערנט פון א מלחמה כפשוטו וועלכע איז פארגעקומען אין די צייטן פון אלטן רעבן. ס'איז פארגעקומען א מלחמה אין די צייטן פון אלטן רעבן, און דער צמח צדק אין א דרוש ברענגט אראפ מיט וואס זיי האבן געוואונען יעמאלט די מלחמה, און ער זאגט די זעלבע זאך דארף מען נוצן אין רוחניות צו קענען געווינען דעם יצר. דער סדר פון מערכות המלחמה בכלל איז אז מחלקים, דער לשון פון צמח צדק, מחלקים כל אחד החיל שלו לג' חלקים, חלק אחד באמצע ושתי ידות מימין ומשמאל אז מען גייט זיך שלאגן מען גייט א מלחמה פון צוויי מדינות שטעלט מען אוועק צוטיילט די ארמיי אויף דריי איינע איז אינמיטן א חלק א דריטל אין די רעכטע זייט א דריטל אין די לינקע זייט די אנדערע זייט מאכט די זעלבע זאך א דריטל אויף די זייט א דריטל אויף די זייט און א דריטל אינמיטן און וכן מסדר גם הצד שכנגדו ג' חלקים כאלו און יעמאָלט, ווען נלחמים אלו באלו, די פון די זייט שלאָגן זיך מיט די פון די זייט, די פון די זייט שלאָגן זיך מיט די פון די זייט, און די פון אינמיטן שלאָגן זיך מיט די פון אינמיטן. דאָס איז, בדרך כלל, מערכות המלחמה. און די הצלחה אין דער מלחמה, וואָס איז געווען אין צייטן פונעם אלטן רבין, וואָס דער צמח צדק זאָגט אין דעם דרוש, זיך אָפּלערנען ווי מ'געווינט דעם יצר, וואָס איז געווען אין יענער צייט, איז געקומען דורך דעם, אז מ'האט געמאכט אן אנדער סארט שיטה ביי דעם האט מען געוואונען וואס מען האט אוועקגעשטעלט גימל מחנות שלו אנטקעגן איין מחנה פון דעם שונא מ'האט נישט געמאכט קיין דריי איינער איז געווען קלוג האט געזאגט וואס דארף איך מאכן דריי די גאנצע צבא אוועקגעשטעלט אין מיטן און זיי האבן זיך געשלאגן מיט די מיט די מיטן איז דאך זיכער א זאך אז די דריי מחנות שלאגן זיך אנטקעגן איין מחנה פון דעם שונא וואס על ידי זה לשון צמח צדק על ידי זה מתגבר בוודאי עליהם, אדער עליה, איז ער זיכער מתגבר אויף זיי, ועל דרך זה לערנט מען אפ בנוגע צו דער מלחמה רוחנית מלחמת היצר, אזוי ווי דארט האט מען געזען אז מען האט אוועקגעשטעלט דריי, אנטקעגן איינער האט מען געוואונען, דא האט יעקב געדארפט האבן די זעלבע זאך, מען רעדט דא וועגן דריי, די דריי איז די צייטן וואס דוד המלך האט געזאגט די קאפיטלעך, די פופצן קאפיטלעך אויף די פופצן יאר וואס זיי האבן געלעבט צוזאמען, האט ער גענוצט די אלע דריי זכויות פון אלע דריי, על דרך זה לערנט מען אָפּ בנוגע צו דער מלחמה רוחנית, מלחמת היצר, כדי צו מנצח זײַן דעם יצר דאַרף מען מעורר זײַן, לשון פֿון צמח צדק נאָך אַ מאָל, כל ג' מידות דקדושה, דאַרפֿן אַלע דרײַ מידות, אהבה, יראה ורחמים. אהבה איז אברהם, יראה איז יצחק און רחמים איז יעקב, חסד, גבורה און תפארת. לעומת מידה אחת דקליפה. אלע דריי שטעלן זיך אוועק אנטקעגן די קליפה, ועל ידי זה בוודאי יפילו וינצחו אותו. און דערפאר דארף מען האבן די ט"ו שיר המעלות, וועלכע זיינען כנגד ט"ו שנים שחיו אבות ביחד, מען דארף האבן די פופצן קאפיטלעך וואס זיי האבן געלעבט צוזאמען, אויף דורכגיין און ביישטיין די ימי הגלות. די ג' אבות זענען דאך כנגד די ג' מידות דקדושה, די ג' אבות זענען אנטקעגן די ג' מידות דקדושה, אהבה און יראה ורחמים, אהבה ויראה ורחמים, דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה, אין אונזערע אין אנדערע ווערטער וואס דאס איז, חסד און גבורה און תפארת, בשעת מען האט אלע ג' אבות ביחד, דאס הייסט מען קלייבט צוזאמען אלע ג' מידות דקדושה ביחד, דעמאלט האט מען דעם כח ביישטיין די אלע נסיונות פון גלות און זיי מבטל זיין. מען דארף צוזאמקלייבן אלע דריי מידות, יעמאלט קען מען קען מען ביישטיין אלע נסיונות. דער רבי זאגט א לאך אין אין פוט אין די הערה איין און צוואַנציק, בליקוטי תורה ואתחנן זאגט דער אלטער רבי אזוי, שיעקב הוא תפארת. שמחבר חסד וגבורה חסד איז איין זאך גבורה איז א צווייטע זאך תפארת איז געבויעט פון חסד און גבורה עס שטייט אלעמאל אז חסד גיט אלעמען גבורה האלט אפ און תפארת און גיט דעם וואס מען דארף אים געבן זאגט דער רבי זאגט דער אלטער רבי שיעקב הוא תפארת שמחבר חסד וגבורה ולכן הוא לבדו גלל האבן מעל פי הבאר ער האט געקענט אליין אראפ נעמען וויבאלד אז ער איז תפארת האט ער געקענט אראפ נעמען זאגט דער רבי לכאורה לויט דעם אלטן רבי'ן ליקוטי תורה ווערט דאך א סתירה ס'איז דאך אז תפארת אליין איז גענוג אויף צו קענען אראפ נעמען דעם שטיין און תפארת איז כולל שוין חסד און גבורה וואס דארף איך האבן אלע דריי זאגט דער רבי ניין אבל אין סתירה מזה למה שכתוב בפנים ס'איז נישט קיין סתירה צו וואס איך האב ערשט געזאגט אז מען מוז האבן אלע דריי און דערפאר האט ער געזאגט אלע פופצן קאפיטלעך דעיקר הניצחון הוא דווקא כשיש גם הקווים חסד וגבורה כמו שהם בפני עצמם ולא רק כמו שכלולים בתפארת, איך מוז האבן ביידע זאכן, איך מוז האבן סיי ווי חסד איז פאר זיך, גבורה איז פאר זיך, און תפארת איז פאר זיך, אבער דאס איז געווען גענוג ביים שטיין איז געווען תפארת אליין, בשעת ס'קומט צו דעם מצב פון זיין ביי לבנ'ען דארף איך האבן ווי אלע דריי זענען צוזאמען, כדמוכח מדרוש הצמח צדק, שהתעוררות הרחמים אינו מספיק רחמים אליין איז נישט גענוג וצריך גם לאהבה ויראה מ'דארף האבן אלע דריי זאכן אות ד' על פי זה איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס דא איז געווען מיט די 15 קאפיטלעך פאר וואס האט געזאגט דווקא דאס דאס האט אים געגעבן די כוח ווייל מ'דארף האבן אלע דריי זאכן חסד און גבורה און תפארת אהבה ויראה און רחמים צו קענען אדורכגיין אט דעם גלות על פי זה יש לומר הרמז על פי דרך החסידות יש לומר הרמז על פי דרך החסידות וואס מען קען זיך אפלערנען א רמז פון דעם והדיוק אין די מספר ט"ו שיר המעלות, ס'איז טאקע געווען פופצן יאר וואס זיי האבן געלעבט צוזאמען, האט דוד המלך געזאגט פופצן קאפיטלעך, אבער מ'דארף אריינקוקן אביסל טיפער און זען נאכמער וואס ליגט דא אין דעם ט"ו, זאגט דער רבי ויש לומר על פי זה הרמז והדיוק אין די מספר ט"ו, שיר המעלות, און ט ו שנים שחיו האבות ביחד, עפעס ליגט דא באהאלטן, ט ו שנים און ט ו קאפיטלעך, זאגט דער רבי אזוי, מספר ט ו ווייזט אויף די ערשטע צוויי אותיות פון שם הוויה, י ק בגימטריא ט ו, און דער רבי ברענגט אראפ אין הארה צוויי און צוואַנציק, ראה אור התורה פונעם פונעם צמח צדק, פרשת ואתחנן, ט ו שיר המעלות שאמר יעקב, כדי להמשיך בחינת י ק, פשוט כפשוטו, אזוי זאגט דער צמח צדק, די שיר המעלות האט געזאגט, איז געווען פֿופֿצן צו ממשיך זיין י ק, י ק איז בגימטריא פֿופֿצן, וואס דער חילוק צווישן י ק און ו ק איז, וואס איז די חילוק פון י ק און ו ק? אז די אותיות ו ק זענען בחינת מידות ומלכות, און די אותיות י ק זענען בחינת מוחין י' איז חכמה און ה' איז בינה. נאר אין איין ווארט צו מסביר זיין, אז אין דעם שם, אין דעם שם י' ק ו' ק על פי חסידות, ווערט מרומז אלע די ספירות אין יעדן עולם, און אויך וואס מיר האבן מוחין און מידות וואס יעדער מענטש האט, ווערט מרומז אינעם שם הוויה. י' ווייזט אויף די ענין פון חכמה, ווי שוין מסביר געווען אמאל, אז י' איז א קליינער, ס'איז נאר די נקודה, דאס איז א לערנט מיט א צווייטן און ביידע פארשטייען נישט מיט, זאגט איינער איך פארשטיי, דאס איז די נקודה ער האט עס נאך נישט וואס האסטו פארשטאנען גיב מיר א מינוט כ'זאל עס צונעמען קומט דער היי וואס אורך ורוחב דאס איז בינה בינה צונעמט דעם נקודה פון חכמה און דורך דעם דורך חכמה ובינה ווערט געבארן דער ענין פון מידות דאן קומט דער צווייטער האלבער שם פון שם השם אדער פון יוד קיי וואב קיי אדער יוד קיי דאך אליין א שם פאר זיך אליין בשעת ס'קומט יוד קיי וואב קיי איז דער וואב ווייזט אויף וואב איז זעקס זעקס מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד און יסוד און ו' איז אויכעט פון אויבן אראפ, ס'איז המשכה פון מוחין אין מידות, און דאן קומט דער צווייטער ה' אין שם הוויה איז דער ענין פון מלכות. און דאס איז דער ענין פון די ט ו שנים שחיו ביחד, יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז דער וואס איז די ספעציעלקייט אינעם ענין פון ט ו, ט ו האבן זיי געלעבט צוזאמען און ט ו קאפיטלעך, ס'האט צו טון מיט שם הוויה מיט שם י ק פון שם הוויה, כדי אז אלע דריי מידות זאלן קענען זיין צוזאמען ובהתגלות, ווי קען זיין צוזאמען אהבה ויראה מיט מיט רחמים ווי ארבעט עס צוזאמען האבן דערמאנט יענע וואך דער רבי ברענגט עס אראפ דא אין די שיחה דער רבי ברענגט עס אראפ דא אין הארה פֿיר און צוואַנציק ראה ספרי ואתחנן שאין לך אהבה במקום יראה ויראה במקום אהבה אלא במידת הקדוש ברוך הוא בלבד נאר אין דינען דעם אויבערשטן, אין דאווענען און לערנען, קען זיין, מ'האבן געלערנט יענע וואך וועגן חדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא, און בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא, אז דאס דערהערן פון ביידע זאכן צוזאמען אין די זעלבע צייט, קען זיין נאר אין דינען דעם אייבערשטן, אין די וועלט, אין וועלט זאכן, אדער ס'איז אהבה, אדער ס'איז יראה, אדער ס'איז חסד, אדער ס'איז גבורה, ס'קען נישט זיין צוזאמען. דעריבער אויב מ'זאל קענען ברענגען אלע דריי מידות צוזאמען ס'זאל זיין דערפון בהתגלות חיו אבות ביחד ס'האבן אלע דריי געלעבט צוזאמען 15 יאר דארף אין די מידות מאיר זיין דער אור המוחין יו"ד ק"א אראפ ברענגען אין די מידות דעם אור המוחין ווארום היות אז מוחין זענען עכער פון אופני התחלקות פון מידות זיכער מוחין איז דאך עכער פון מי פון מידות דעריבער פועלן זיי די התכללות המידות ווייסט מען אז אברהם איז חסד, יצחק איז גבורה, און צו קענען אראפברענגען אז זאלן ווערן צוזאמען, מוז מען גיין למעלה מסדר השתלשלות, וואס מען געלערנט אין די פריערדיגע פרשה, האט מען געלערנט אין די שיחה, אז צו מחבר זיין חסד און גבורה צוזאמען, וואס יצחק'ס פנים איז דאך געווען אזוי ווי צר קלסתר פנים פון יצחק אזוי ווי אברהמ'ן, איז דאך געווארן אין יצחק איז דאך געווארן דער ענין פון, אין גבורה איז געווען דער ענין פון חסד, ווי מען האט געלערנט יענע וואך אין אריכות, וואס דער ענין קען עס זיין נאר ווען מען גייט עכער פון השתלשלות יעמאל קען עס ווערן ווען איך גיי צו דעם ענין פון פון עכער פון השתלשלות דארטן קען זיין די צוזאמען חסד און גבורה עושה שלום במרומיו קען זיין נאר אין א אין א דרגה פון עכער פון השתלשלות עולמות אין השתלשלות איז דא חסד און ס'איז דא גבורה ס'איז נישט צוזאמען אות ה, דאס איז אבער לכאורה נישט מספיק, ס'איז נישט גענוג זאגט דער רבי, די ט"ו שיר המעלות שבספר תהילים איז זייער געשמאק פארשטאנדיג אלס דער רמז פון ט"ו, אלץ גוט פארשטאנדיג פארוואס מ'דארף האבן אלע דריי צוזאמען, ווי קען זיין אלע דריי צוזאמען, יעצט וועט דער רבי האבן אין אות ה א געוואלדיגע שווערע שאלה, די ט"ו שיר המעלות שבספר תהילים ווערן אנגערופן בשם שיר, שיר המעלות, וואס שיר איז פארבונדן מיט אן ענין של שמחה, איז ווי האט יעקב געקענט זאגן שיר המעלות, אן ענין של שירה, זייענדיג אין א מעמד ומצב של גלות, ווי קען עס זיין? דער רבי לייגט צו אין הערה פֿינף און צוואַנציק, ועל דרך זה אינו מובן גם לדעה הב', אפילו אז ער האט געזאגט כל ספר תהילים, איז בלייבט די זעלבע שאלה אויך, שהרי עניינו של ספר תהילים הוא זמירות ישראל, וראה פירוש רשי תהילים בתחלתו, גיב א קוק אויף פירוש רשי אנהייב תהילים, בעשרה לשונות של זמר נאמר ספר זה, אין צען לשונות אויף זמר, און רשי זאגט וואס דאס איז, בניצוח, בניגון, במזמור, בשיר, וכו'. ווי קען זיין אז יעקב האט עס געזאגט אין אן אופן פון שיר? אמת טאקע אז אין די מזמורים רעדט זיך וועגן עזרי, מען בעט דעם אייבערשטן הילף מיט אלע זאכן, די נתינת כח אויף בייקומען דעם גלות איז טאקע מען בעט דעם אייבערשטן עזרי העלף מיר אדורך גיין דעם גלות, אבער ווי קען מען שטיין אין א שמחה גלויה וואס דעמאלט איז מתאים צו זאגן שירה? ווי קען עס זיין? על דרך מאמר חזל? די גמרא זאגט אין ברכות, אין אומרים שירה, אלא על היין. נישט ווען מ'זיצט ביי לבן אין שטוב, ווי קען זיין שיר המעלות? אין גלות, ווי קען זיין שיר המעלות? ווען מען געפינט, ווי קען זיין א שמחה גלויה ווען מ'געפינט זיך בחרן? אין זה חרון אף של מקום, ווי רשי זאגט אין פרש, אין סוף פרשת נח, פארוואס הייסט עס חרן? ווייל דארט איז דער פלאץ פון חרון, דער כעס פונעם אייבערשטן, פון די ערגסטע זאכן וואס ס'קען דארטן זיין וואס ווערט אפגעטון, איז נישט גענוג, נאך בביתו של לבן נאך, און און ווי דער לשון געווען פריער ווי מען האט געלערנט אז אז ער האט געארבעט געארבעט טאג און נאכט ביום און בלילה ותדד שנתי מעיני ווי קען זיין דארט דער ענין פון שיר המעלות ווי ווערט דאס איז דער ביאור אין דעם א געוואלדיגן געשמאקן ביאור און נאך דעם וועט מען קומען צו די הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם איז דער ביאור אין דעם די ירידה פון יעקב אבינו לבית לבן איז געווען בשביל העליה איז נישט חס ושלום, דער אייבערשטער האט נישט געהייסן יעקב גיין צו לבן און זיין צוואַנציק יאר אויף א ירידה, ניין, דאס איז געווען א ירידה עס זאל זיין א עליה, וואס א סארט עליה? עס זאל זיין ויפרוץ האיש מאוד מאוד ווי שטייט אין אונזער פרשה, וויבאלד אז יעקב האט געזען, אונטערגעשטראכן, ער האט געזען דעם תכלית המכוון פון זיין ירידה, וואס איז דער תכלית המכוון? די עליה וואס וועט דערפון ארויסקומען, דעריבער האט ער זייענדיג בבית לבן געזאגט שיר המעלות. זייענדיג דארטן האט ער געוואוסט אז דא איז דער פלאץ וואו דער אייבישטער וויל ער זאל גיין, און די ירידה, ביז עס האט געהאט אויף אים א פעולה די ירידה, ווי געלערנט אין אנהייב שיחה, און דארטן דארף ער זיין ווייל דארטן וועט זיין די גרעסטע עליה וואס ס'קען זיין, איז ער געווען בשמחה האט ער געטאן שיר המעלות, ער האט אריינגעקוקט וואס דער אייבישטער וויל דא, האט ער נישט געזען דעם גלות, ער האט געזען דעם תכלית וואס וועט ארויסקומען נאכדעם, וואו זעט מען עס? זעט מען עס אויכעט. ווי דער רבי וועט אראפברענגען אז ווי קען עס זיין אז עס זאל זיין דער ענין פון שיר המעלות אין אזא צייט וואס מען געפינט זיך אין אזא גלות זאגט דער רבי אין הערה 29 להעיר ממאמר חזל די גמרא אין סוף מכות דער סיום פון מסכת מכות ענדיגט זיך מיט דעם שטייט בראותו גודל החורבן והגלות היה רבי עקיבא משחק און דער רבי זאגט ונתבאר בזה אין לקוטי שיחות חלק יט שהוא רבי עקיבא משום שדווקא הוא ראה תוקף הגלות וואס מער גלות איז געווען האט ער געזען את העילוי שבא מזה והגאולה. דער רבי לייגט צו נאך געשמאק להעיר בכתבי אריזל, אז רבי עקיבא האט געהאט פונקט ווי יעקב, יעקב אבינו האט געזען דארטן וואס פארוואס ער איז אראפגעקומען, וועגן די גרעסטע זאך וואס גייט ארויסקומען, זאגט דער אריזל זאגט אז רבי עקיבא איז א גלגול די אותיות יעקב, יעקב ווען מען נעמט ארום די אותיות ווערט עס עקיבא, דערפאר ביי זיי ביידע האט עס געקענט זיין, און יעקב אבינו האט געזען אז דארטן וויל דער אייבישטער דווקא ער זאל אויפבויען, עם ישראל איז געווארן אויפגעבויט דווקא בבית לבן, די י א שבטים זענען געבארן געווארן דארט, און חוץ פון בנימין איז געבארן געווארן אין ארץ ישראל, דווקא בחרן און דווקא בביתו של לבן, דארט ארויס קומט די גרעסטע דייג, דארט ארויס קומט די גרעסטע זאך, מיר אלע נעמען זיך, גאנץ עם ישראל נעמט זיך פון די י ב שבטי י ק, נישט סתם י ב שבטים, אינטערעסאנט איך האב שבטי יוד קעי די אלע שבטים פון יוד קעי נעמען זיך דווקא פון דארטן און די נאר צו מאכן אביסל וועגן די גמרא וואס דער רבי ברענגט אויף רבי עקיבא די גמרא דערציילט אז זיי זענען געגאנגען פיר תנאים צוזאמען און זיי האבן געזען דעם המונה קול המונה של רומי האבן זיי געוויינט און רבי עקיבא האט געלאכט דאס איז איינע דאן זענען געקומען אין הר הצופים אין הר הצופים איז געווען רבי גמליאל און רבי אלעזר בן עזריה און רבי יהושע און רבי עקיבא זיי האבן געזען האבן זיי געריסן קריעה, אזוי ווי די הלכה איז, מ'זעט בית המקדש בחורבנו רייסט מען קריעה, זענען געקומען נענטער, האבן זיי געזען ווי א שועל יוצא מבית קדשי קדשים, האבן זיי אנגעהויבן וויינען, און זיי זאגן, מקום שנאמר והאיש הקרב יומת, דרייט זיך דארטן א שועל, והיה רב עקיבא, התחילו בוכין, ורב עקיבא מצחק, רב עקיבא שמייכלט, פרעגן זיי אים, וואס לאכסטו? פרעגט ער זיי, פארוואס וויינט איר? האבן זיי אים געענטפערט, שועל יוצא מבית קדשי קדשים. האט ער זיי געענטפערט, לכך אני מצחק. רבונו של עולם, וואס איז לכך אני מצחק? וויבאלד אז עס שטייט אין נבואה וואס עס שטייט ציון שדה תחרש, זעה איך אז עס איז מקוים געווארן די ציון שדה תחרש. איך קוק יעצט, דער בית המקדש איז ממש נחרש געווארן. אויסגעאקערט וואס ס'דרייט זיך דארטן א שועל, דערפאר אויב דאס איז נתקיים געווארן, זעה איך וואס די תוצאה וועט זיין פון דעם, וואס וועט זיין די תוצאה, ס'וועט זיין עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, און זיי האבן געענדיגט, זיי האבן אלע דאס מקבל געווען די אלע דריי, און די גמרא ענדיגט זיך צו, און זיי האבן מסיים געווען, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, צוויי מאל האבן זיי געזאגט עקיבא ניחמתנו. דאס דער ענין וואס יעקב אבינו האט געהאט די זעלבע זאך און עקיבא האט געהאט די זעלבע זאך וואס האבן ביידע געזען אין דעם גלות די תוצאה וואס גייט ארויס קומען פון דעם די מורא'דיגע עליה ויפרוץ האיש מאוד מאוד אות ו' יעדער ענין קומט קומט צום אויסדרוק בהדגשה אין זיין התחלה וראש ועל דרך זה בענינינו, אז די עליה וואס קומט דורך די ירידה אזא ירידה אין גלות איז מודגש אין דעם ערשטן פון די ט"ו שיר המעלות, ראש, יעדע זאך וואס איז ראש נעמט ארום דעם גאנצן ענין, און דער סוף שטייט דאך הכל הולך אחר החיתום, אלעס האט צוטון מיט דעם סוף, ממילא דא איז דא ביידע זאכן צוזאמען און פון דעם וועט ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק ווי דער ענין די הדגשה פון יעקב'ס קענען דורכגיין דעם גלות מיט די 15 קאפיטלעך מ'וועט נעמען דעם ערשטן קאפיטל דער ערשטער קאפיטל ווי ער הייבט זיך אן און ווי ער ענדיגט זיך אין דעם אליין וועט מען זען דעם גאנצן ענין פון די ירידה לצורך עליה דער סיום וחותם פונעם ערשטן שיר המעלות, וואס ער איז דער, דער ערשטער שיר המעלות איז דער ראש, און דער סיום איז דער סוף, וואס הכל הולך אחר אחר החתום, ווי שטייט די גמרא זאגט אין ברכות, איז וואס שטייט דארטן? שטייט אני שלום וכי אדבר המה למלחמה, איך וויל שלום זאגט דוד המלך, און ווען איך רעד מיט זיי המה למלחמה, זיי ווילן א מלחמה, וואס מיינט אז חאטש אפילו אז ער וויל שלום פון דעסוועגן איז המה באים להילחם בי זיי קומען זיך שלאגן מיט מיר ווי רשי זאגט דארט אין תהילים גלייך אויפן ארט איך וויל שלום און זיי קומען זיך שלאגן מיט מיר וואס די מלחמה רוחנית איז דאס דער העלם והסתר פון גלות וואס די מלחמה רוחנית דער גלות איז מסתיר אויף אלוקות און מען זעט נישט קיין אותות ונפלאות און די אלע זאכן ברענגט עס צו א ענין אויף ניסיונות בפרט איז דער ענין הניסיונות וואס זענען מונע ומעכב פון עבודת השם, וואס קומען זיי? זיי קומען למלחמה קעגן דעם. אין אויסטייטשן דעם ענין פון אני אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה אין רוחניות. און פון דעם האט יעקב גענומען די כח אדורכצוגיין אט דעם ענין. און אין דעם וואס ער זאגט שיר המעלות אויף המה למלחמה, ווי קען ער זאגן שיר המעלות אויף המה למלחמה? ער הייבט אן דעם קאפיטל מיט שיר המעלות, און ער זאגט אז המה למלחמה, איך דארף זיך גיין שלאגן מיט זיי. איז מודגש דער גודל העילוי וואס קומט ארויס דורך דער מלחמה, דאס איז מדגיש זיין, דער ערשטער קאפיטל פון די שיר המעלות קומט השם מדגיש זיין, שיר המעלות אל ה' בצרתה לי, קראתי ויענני, ס'איז אלץ שיר, ווי קען עס זיין, איז דער רבי מסביר, והביאור בזה, א איד טאר זיך נישט אריינלאזן אפילו נישט אוועקשטעלן זיך במצב פון נסיונות, א איד טאר זיך נישט אריינלאזן און ער טאר זיך נישט אוועקשטעלן אויף א נסיון, זוך נישט קיין נסיונות אליין, אז דער אייבישטער גיט דיר איז איין זאך, דו זוך נישט קיין נסיונות, ואדרבה, ער דארף בעטן, און דארף יעדן טאג אין דאווענען ווי די גמרא זאגט אין ברכות, אל תביאנו כו' ולא לידי נסיון, דערפאר זאגט ער, דערפאר זאגט דוד המלך, אני שלום, איך זוך נישט קיין נסיונות, איך זוך נישט קיין מלחמות, אז ער זוכט אן עבודה בדרך שלום, וואס איז נישט פארבונדן מיט מלחמה ונסיונות, קענען דינען דעם אייבערשטן מיט א רואיגקייט, מיט אלץ, אין רוחניות הענינים. אבער אף על פי כן, מצד דעם עילוי וואס ווערט דווקא דורך מלחמה ונסיונות, מאכט לפעמים דער אויבישטער אז המה באים להילחם בי. דו זוכסט נישט, אמאל מאכט דער אייבישטער, וואס מאכט ער? אז המה באים להילחם בי, אז צווישן די המה, וואס איז המה? המה איז לשון רבים, עס גייט אויף עולם הזה הגשמי וועגן רוחניות הענינים, וואס ווערט אנגערופן רשות הרבים, דער אלטער רבי אין תניא, סוף פרק לג זאגט אז דער ענין פון עולם הזה הגשמי איז טורי דפרודא, ס'איז רשות הרבים, זאלן זיין אזוינע וואס קומען לוחם זיין און שטערן פון עבודת השם, דער אייבערשטער שיקט דאס צו, נישט קיין זאך וואס דו זוכסט אליין, און אויף דעם זאגט ער שיר המעלות. ווי קען ער זאגן שיר המעלות? ס'איז דאך דא נסיונות, דאך עולם הזה הגשמי? דער רבי, דווקא ירידה, ווי מ'האט געלערנט פריערט, אבער דא ברענגט עס דער רבי ארויס, אין דעם ערשטן קאפיטל פון די פופצן קאפיטלעך, זעט מען גלייך די הוראה וויאזוי מ'דארף וואס טון, וואס יעקב האט געזען. און אויף דעם זאגט ער שיר המעלות, נישט נאר זענען די נסיונות אים נישט מונע פון עבודת השם און פועלן נישט קיין חלישות בעבודתו, דאס אליין וואלט אויך געווען גענוג, אבער ניין, נאר אדרבה זיי רופן ביי אים ארויס א תוספת כח ואומץ ביתר שאת ויתר עוז, און דאס ברענגט אים אז ער שטייט אין א מצב פון שיר. אט די נסיונות ווייסט ער אז דער אייבישטער גיט אים, ער זאל קענען ארויפגיין אויף א נאך א דרגה העכער, און נאך א דרגה העכער, פאר מען גייט ארויף א דרגה העכער, גייט מען אראפ, האט מען א נסיון אויף דעם, און אזוי ווי ניסיון איז פון דעם לשון נס, נס איז א ענין וואס איז א, דאס וואס גייט אויף די שיף, אזא די אמאליגע שיף, מען איז געווען מיט אזא נס, דאס איז דער, דער וואס שטעקט, וואס האלט די, די שמאטע וואס מאכט די, גיין די שיף וואו מען וויל. איז דאס איז דער ענין פון א ניסיון, איז ממילא שטייט ער שוין יעמאלט אין דעם ענין פון שיר, און ער קען זאגן שיר המעלות. איז אלץ כפתור ופרח, געשמאק פארשטאנדיג, אלץ איז מובן וואס דא איז, וואס וואס האט דער מדרש געמיינט און וואס דער מדרש געענטפערט, פארוואס דווקא די פופצן קאפיטלעך, און ווי קען מען זאגן מיט א מי שיר המעלות, אלץ איז געשמאק. יעצט וועט דער רבי קומען אין אות ז, ס'דא הוראה וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם. אות ז. יעדער ענין אין תורה איז א הוראה נצחית. חס ושלום צו זאגן אז ס'איז א מעשה, ס'איז א סיפור, חס ושלום, די גמרא זאגט געפערליכע ווערטער אויף דעם, ס'איז א הוראה נצחית, איז דערפון מובן אז כל הנל איז א הוראה על כל זמן הגלות, און א הוראה מיוחדת פאר אונזער צייט קושי הגלות, דרא דעקבתא דמשיחא. דאס דארף מען לערנען יעדן טאג, יעדן טאג עס דורכטון די הוראה ווי אזוי מען קען דורכמאכן דעם ענין פון דעם גלות, חושך כפול ומכופל, קושי הגלות, דרא דעקבתא דמשיחא וואס דער רבי לייגט צו, א הוראה מיוחדת פאר אונזער צייט. בשעת מען טראכט זיך אריין אין דעם חושך הכפול והמכופל פון דרא דעקבתא דמשיחא, מען גיט א מאך א חשבון וואו מען האלט, ביז אז על פי תורה איז דא א מקום צו פרעגן, מאין יבוא עזרי? ווי דוד המלך זאגט אין קאפיטל קכ א אין שיר המעלות, קען מען דאך אריינפאלן אין יאוש, רחמנא לצלן. די זעלבע זאך ווי ביי יעקב, ווי קען מען, ווי קען מען דורכמאכן אזעלכע צוואנציג יאר? איז די הוראה מהאמור וואס מ'האט געזאגט ביי יעקב אז ער האט געזען די תוצאה פון וואס איז ארויסגעקומען פון דעם, האט ער געזאגט שיר המעלות, אזוי איז אויך קען מען זיך אפלערנען פון דעם, איז די הוראה מהאמור פון דעם וואס מ'האט געלערנט ביי יעקב, וויבאלד אז די ירידה פון אידן אין גלות וואס איז בדוגמת ויצא יעקב וילך חרנה, דער זוהר, אין זוהר שטייט קלאר, מוקי האי קרא בגלותא, אט דער פסוק וואס שטייט ויצא יעקב וילך חרנה רעדט זיך וועגן גלות, איז בשביל וואס איז דער גאנצער ענין פון גלות? בשביל א עליה, כדי ס'זאל זיין דער יתרון האור מן החושך, און יתרון לחכמה מן הסכלות, ווי שלמה המלך זאגט אין קהלת, דארף זיין, וואס דארף, ווי קען מען עס טון? זאגט דער רבי, עס דארף זיין דער ענין פון אשא עיני, וואס מיינט אשא עיני אין קאפיטל אין דעם קאפיטל תהילים אשא עיני אל ההרים אשא עיני וואס האט וואס האט וואס האט יעקב געזאגט פרעד וואס האט ער געטון ער האט געזען אויף וואס דער אייבערשטער האט אים געשיקט אין חרן וואס די תוצאה איז נישט מ'שיקט נישט אין גלות אויף גלות מ'שיקט אין גלות אויף די תוצאה פון גלות די עליה ויפרוץ האיש מאוד מאוד מיט אלע זאכן דארט האט ער געבויט די שבטי יוד קיי זעלבע זאך דא אויך זאגט דער רבי וואס שטייט אין דעם קאפיטל תהילים אשא עיני מ'דארף זיך צוקוקן באויפן פון אשא אויפהויבן די אויגן, אשא עיני, צו וואס? צום תכלית המכוון פון גלות, אזוי ווי יעקב האט געטון, די עליה וואס וועט זיין בגאולה העתידה. הערה אַכט און דרײַסיק, להעיר מתנחומא, סוף פרק, סוף פרשת תולדות, אשא עיני אל ההרים, זה משיח בן דוד, געוואלדיג, זה משיח וואס דאס איז, וואס מען זעט, וואס וועט ארויסקומען דורך דעם גלות וואס מיר זענען יעצט, אז מען זאל טאן וואס ס'דארף צו זיין, ארויסקומען צו די גרעסטע זאך וואס ס'קען זיין, צו די עליה וואס וועט זיין בגאולה העתידה, און דעמאלט איז נישט נאר וואס מען ווערט נישט נתפעל פונעם חושך הגלות, די זעלבע זאך ווי ביי יעקב'ן, נאר אדרבה, מען שטייט אין א מעמד ומצב פון שמחה גלויה אין דעם גלות, זאגט מען שיר המעלות. דער רבי לייגט צו חצאי ריבוע זייער געשמאק, חס ושלום צו זאגן אז מען דארף זיין צופרידן פון דעם מעמד ומצב פון גלות, חס ושלום, און טראכטן אז דאס איז א מעמד ומצב מתאים פאר אידן, ס'פאסט פאר אידן צו זיין אין גלות, חס ושלום, צוויי מאל חס ושלום זאגט דער רבי, גלות איז אן ענין פון חושך און סכלות וכו', און א איד בגלות זאגט תורת אמת קלאר און דייטליך אז ער איז א בן שגלה מעל שולחן אביו המלך, ווי די גמרא זאגט אין ברכות, אשרי המלך, און פארקערט. און אויב דער בן פילט אנדערש און זאגט אנדערש, נעבעך ס'איז דא א בן וואס ער זאגט ס'איז מיר גוט, ס'איז גארנישט קיין גלות, ס'איז דא געלט, ס'איז דא לעבן, ס'איז דא אלץ וואס מ'דארף, אויב איינער זאגט דאס, איז פארשטאנדיג די ספעציעלע פינסטערניש און נידעריגקייט פון זיין גלות, ער איז אזוי טיף אין גלות אז ער זעט גארנישט אז ס'איז א גלות, אומרים לחושך אור. ממילא דאס דאס איז נישט קיין זאך וואס איז גוט פאר אידן נאר מען דארף זיך אריינטראכטן אין דער כוונה שבזה נישט ווייל דאס איז גוט פאר אידן דאס איז נאר גוט אויב ס'זאל ענדיגן וואס גיכער און ארויסגיין פון גלות עס זאל זיין די כוונה איז זאל זיין יתרון האור מן החושך און יתרון לחכמה מן הסכלות און דורך דעם ווערט נתגלה און מען פילט דעם ענטפער דורך דעם וואס אשא עיני אל ההרים ווערט ווערט וואס ענטפערט דער אייבערשטער מאין יבוא עזרי, אויף דער שאלה מאין יבוא עזרי, איז דער ענטפער אין דער שאלה גופא, לויט פנימיות, לויט פירוש הפנימי, דער אלטער רבי ברענגט אראפ בליקוטי תורה פון זוהר, אז וואס איז דער ענין פון מאין יבוא עזרי, פשוט טייטש פון וואנעט וועט קומען מיין הילף, ניין ניין, מאין יבוא עזרי דאס איז דער ענטפער, ס'וועט קומען פון אזא נא אשא עיני אל ההרים איך ווייס וואס כ'וועל אויפהויבן מיינע אויגן און איך קוק וואס דער תכלית הכוונה פון דעם גלות איז וואס וועט זיין יעמאלט איז מאין יבא עזרי פון אזא דרגה וואס איז אין ס'איז דא א זאך וואס איז שם הוויה אדער איז שבע שמות פון דעם אויבערשטן און דאס איז העכער פון שמות אנכי מי שאנכי ווי דאס שטייט ווי דער זוהר שטייט בחינת אין איז למעלה משם הוויה אז דער עזר ווערט נמשך פון בחינת אין, מען קען די בחינה נישט באגרייפן, ס'איז אזא הויכע דרגה וואס מען קען עס גארנישט באגרייפן, זי איז העכער פון שכל והבנה, זי איז העכער פון שמות, ווי אלעמאל געלערנט אין חסידות אז א שם איז א ענין וואס איז נאר א צוגעגעבענע זאך, א שם דארף מען האבן ווען מען לעבט צווישן מענטשן, ווען מען לעבט אין א מדבר דארף מען נישט קיין שם, שם איז נישט דער עצם פון די מענטשן, אויב שם וואלט געווען דער עצם פון די מענטשן וואלטן אלע יענקל'ס און אלע און אלע עקיבא'ס און אלע משה'ס אלע וואלטן געווען די זעלבע. מען זעט אז ס'איז נישט אזוי, דער שם איז טאקע, ס'וועקט אויף פון פארחלשן, ס'ווייזט עפעס אויפן מענטשן, אבער נישט דאס איז דער עיקר, דער עיקר איז דאך העכער, אנכי מי שאנכי, לשון אין זוהר, לא אתרמיז לא בשום אות ולא בשום קוץ אפילו, נישט נאר יוד קיי ואו קיי, נאר בכלל נישט אפילו אין א קוץ פון דעם יוד ווערט ער אויכעט נישט נרמז, דאס איז דער ענטפער, מאין, פון דארטן וועט קומען עזרי, מאין יבא עזרי, און דער עזר ווערט נמשך אויך אין סדר השתלשלות, נישט נאר ס'מאין און ס'בלייבט דארטן, נאר ס'קומט אראפ אין סדר השתלשלות און בגילוי, און איז פועל דארט, ווי ס'שטייט, עזרי מעם השם, פון וואנט קומט דער עזר, מעם השם, עושה שמים וארץ, איז נישט נאר ס'קומט פון דעם אייבערשטן וואס איז עושה שמים וארץ, נאר ביז אין שמים וארץ כפשוטם קומט אראפ דער רים פון עזר השם, און מיט דעם ענדיגט זיך די שיחה, משיחה שבת פרשת וירא, תשמ.